איינמאל האט זיך געמאכט א מעשה מיט רב וואס האט געליינט קרישמע פאר ער האט אנגעהאט תפילין ווייל די לכתחילה'דיגע וועג איז אוודאי אז א מענטש זאל קודם אנטון תפילין און נאכדעם זאל ער ליינען קרישמע פארוואס כל הקורא קרישמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו א מענטש איז מעיד עדות שקר חלילה אין גאט ער זאגט אז דער אייבערשטער זאגט וקשרתם און ער פאלגט נישט וואס דער אייבערשטער הייסט ער מאכט חוזק פון זיך און ער מאכט חוזק כביכול ס'איז א הארבע זאך, למעשה די פוסקים האבן שוין א אריכות אז ס'מיינט אז א מענטש וואס לייגט בכלל נישט קיין תפילין, אבער אויב ס'איז דא אן ענין פאר ער האט מורא אז אז ער וועט פארפאסן סוף זמן קרישמע צו כדומה איז אוודאי מעג ער ליינען קרישמע קודם אזוי מ'זעט רב אליין האט געטון, בכל פנים ואופן איז דא אן ענין אז א מענטש זאל פרובירן צו זיין זהיר אז ער זאל אנהייבן אנהאבן תפילין בשעת ער ליינט קרישמע, נאר אונז וואס מ'דארף אונז נאך מחזק זיין בכלל אויף סוף זמן קרישמע איז אפשר נאכנישט די צייט. צו רעדן פון דעם ענין, באט ס'איז גוט צו וויסן אז ס'איז דא אזא גמרא, און דער חתם סופר האט זייער זייער מחמיר געווען אויף די גמרא. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה זבח בלא נסכים, פונקט אזוי ווי יעדע עולה קומט מיט א מנחה, יעדע קרבן קומט מיט א נסכים, מ'האט געגאסן וויין אויפן מזבח, איז פונקט אזוי ווי דארט טוט ער אן האלבן קרבן, ער טוט נישט די קרבן בשלימות, אזוי אויך דא, א מענטש וואס ליינט קרישמע און האלט נישט די תפילין, ער טוט נישט בפועל די מצוה וואס ווערט ארויסגעברענגט אין די פרשיות פון תפילין איז עס אביסל א אומשלימות'דיגע מצוה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער ואמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה א איד וויל זיין אן עובד השם וואס איז מקבל אויף זיך עול מלכות שלימה מיט א שלימות איז יפנה ער שטייט אויף צופרי זאל ער ארויסגיין אין בית הכבוד און ויטול ידיו ער זאל וואשן זיינע הענט, אין די פוסקים איז דא א שאלה צו מיינט מען דא נעגל וואסער, נעגל וואסער דארף האבן א כלי, אלס רוח רעה זאגט דער רשב"א, אויב איז עס סתם אלס נקיות אפשר דארף מען נישט קיין כלי, דארף נישט קיין כח אדם, איך קען סתם אריינרייבן אין וואסער על כל פנים, די הענט דארף זיין ריין ויניח תפילין, און ער זאל אנטון תפילין ויקרא קרישמע, און נאכדעם זאל ער ליינען קרישמע, עס איז ווייטער די סדר וואס אונז האבן געהאט ביז יעצט אז קודם קרישמע און נאכדעם תפילין, און ויתפלל וזו מלכות ש. מלכות שמים שלימה דאס מיינט אן עובד השם. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן אונז האבן שוין געהאט אויבן פלעצער אז תפילה איז אן ענין פון קבלת עול מלכות שמים אונז האבן שוין געהאט אויף קרישמע איז דאך פארשטענדליך אז די משנה זאגט נאך אז ס'איז אז ס'איז קבלת עול מלכות שמים איז א מענטש טוט עס מיט א יפנה מיט א ויטול ידיו איז עס מיט א שלימות. אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל הנפנה ונוטל ידיו ומניח תפילין וקורא קרישמע ומתפלל מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן דכתיב יעצט גיי מיר דא ברענגן דריי דרשות אויף דעם פסוק, די ערשטע דרשה איז אז ארחץ בנקיון כפי אז איך וואש מיך מיין הענט, איז ואסובבה את מזבחך, איז עס אזוי ווי כ'האב מקריב געווען א קרבן, די גמרא איז א אינטערעסאנטע גמרא ווייל מ'זעט אז יפנה, מ'דארף מזרז זיין א מענטש אז ער זאל ער זאל ארויסגיין, ער זאל גיין אין בית הכסא, און היינט לויט אונזער היינטיגע סדר חיים ס'איז אביסל א מאדנע זאך, א מענטש דארף ארויסגיין גייט ער ארויס, כ'דארף נישט פאר דעם קיין גמרא, די תירוץ איז אז ס'איז יא. א זאך וואס דארף חיזוק, ווייל מען קוקט אריין די צעטל קטן אין צעטל דער הייליגער רבי מיילך ווארנט מורא'דיג אן א מענטש א מענטש זאל זיך נישט איינהאלטן א מענטש זאל זיך נישט איינהאלטן ווייל ביז הונדערט יאר צוריק איז ארויסגיין אין בית הכבוד געווען א מורא'דיגע אפקומעניש פאר א מענטש עס איז געווען א אומבאטאמטע פלאץ געווען אינדרויסן פון די היים אינמיטן די נאכט מ'האט געדארפט גיין אין שניי עס איז געווען פחדים נוראים און אלץ געדארפט האבן א חיזוק. אז א מענטש פארן דינען דעם אייבערשטן זאל עס טון אויף א וועג וואס זאל זיין מלכות שמים שלימה. זאגט די גמרא ווייטער נאך דרשות אויף די פסוק פון ארחץ בנקיון כפי, אמר ליה רבא לא סבר לה מר כאילו טבל, לערנסטו נישט אז די מעלה פון זיך וואשן די הענט פארן דאווענען איז אזוי ווי זיך געגאנגען טובל'ן, דכתיב ארחץ בנקיון ולא כתיב ארחיץ כפי, שטייט ארחץ איך וועל מיך וואשן בנקיון מיט רייניקייט, איך וועל מיך רייניגן, נישט ארחיץ איך וועל וואשן כפי מיין האנט. ס'איז עפעס א רחיצה וואס גייט ארויף אויפן גאנצן גוף. און פון דא האבן חסידים געזאגט, דא האבן חסידים געזאגט איז א רמז, א מקור, אז מ'זאל גיין אין מקווה פארן דאווענען. ווייל די גמרא זאגט אז זיך גיין וואשן הענט איז אזוי ווי זיך טובל'ן פארן דאווענען. פשט איז אז ס'איז דא א מעלה אין טבילה. האבן עס טאקע נישט מחייב געווען, אבער די מעלה איז דא. אמר ליה רבינא לרבא, האט רבינא געזאגט פאר רבא חזי מר האי צורבא מרבנן געב א קוק, ס'איז דא דער צורבא מרבנן דער יונגער תלמיד חכם דאתא ממערבא, ער איז געקומען פון מערבא, ער איז געקומען פון ארץ ישראל, ואמר און געזאגט אז מי שאין לו מים לרחוץ ידיו, ווען א מענטש האט נישט קיין, ס'איז טאקע זייער חשוב זיך צו וואשן די הענט מיט וואסער, אבער ווער ס'האט נישט איז מקנח ידיו. קען ער זיך רייניגן זיינע הענט, קען ער אפווישן זיינע הענט בעפר, מיט ערד, ובצרור, און מיט שטיינדערלעך, ובקסמית, און מיט שפענדערלעך, און משנה ברורה לייגט צו, בבגד יבש, סיי וואס ס'רייניגט א מענטש, קען מען מיט דעם וואשן די הענט, און אזוי זיך שטעלן דאווענען. אמר ליה שפיר קאמר, דער צורבא מרבנן וואס האט געברענגט די הלכה פון ארץ ישראל איז גערעכט, פארוואס מי כתיב ארחץ במים בנקיון, איך קען מיך וואשן מיט וואסער, מי כתיב ארחץ במים בנקיון כתיב, ס'שטייט כ'קען מיך רייניגן, ממילא כל מידי דמנקי, סיי וועלכע זאך וואס רייניגט איז קען מען, אוודאי לכתחילה איז נאך אלץ דא די ענין פון וואסער, זענען צום רוב געהאט די מימרא פון רבי יוחנן אז אז אז יטול ידיו, אבער א מענטש וואס האט נישט, א מענטש וואס האט נישט קען זיך רייניגן מיט סיי וואס, און די גמרא ברענגט א ראיה, דרב חסדא לייט, רב חסדא האט געשאלטן, אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא, א מענטש וואס פארן דאווענען גייט ארום דווקא זוכן וואסער, איז א פראבלעם, און די גמרא גייט שוין זאגן וואס די פראבלעם, והני מילי לקריאת שמע, די פראבלעם איז לגבי קריאת שמע, ער דארף לייענען קריאת שמע, קריאת שמע האט זייער א קורצע צייט, ס'איז דא די דריי שעה אין טאג, וואס דעמאלטס קען א מענטש לייענען קריאת שמע, אבל לתפילה ווען ס'קומט צו תפילה, זאגט די גמרא מהדר דארט מעג מען יא זוכן וואסער, און אזוי איז טאקע די הלכה, אז לכתחילה דארף מען זיך וואשן פארן דאווענען מיט וואסער, איי תפילה פרעגן שוין די ראשונים אז תפילה האט דאך אויך א קורצע צייט, ס'איז ביז פיר שעה אין טאג וואס מ'קען דאווענען, און פון רש"י זעט אויס. אבל תפילה דכל היום זמנה היא, אז למעשה איז דא א דין אז ווען א מענטש איז אן אונס קען ער משלים זיין זיין תפילה, ממילא א מענטש האט נישט קיין וואסער קען מען אנקוקן ווי אן אונס, ממילא איז עט ער דאך קענען משלים זיין זיין תפילה, קוק איך עס אן ווי זמנו כל היום קען ער זיך ערלויבן צו גיין זוכן וואסער, אבער. ווען איך רעד פון קרישמע וואס עבר זמנו בטל קרבנו, נאך אזוי אז מיין קרישמע איז כקורא בתורה איז אוודאי זאל דער מענטש טון אלעס וואס ער קען צו לייענען קרישמע, למעשה איז אויסגעקומען אז לתפלה מהדר, אז פאר תפלה דארף א מענטש יא גיין זוכן וואסער, יעצט וואס מיינט זוכן וואסער? ביז ווי וואס פאר א סארט השתדלות דארף א מענטש טון צו האבן וואסער? זאגט די גמרא ועד כמה עד פרסה. ביז די שיעור פון א פרסה. זאגט די גמרא, והני מילי לקמיה, די דין פרסה וואס א מענטש דארף גיין צו טרעפן וואסער איז ווען ער גייט פאראויס. פשט איז אזוי, דער מענטש איז אונטערוועגנס, ער פארט יעצט, ער פארט יעצט אין די קאנטרי, יא, ער איז ארויסגעפארן פון ברוקלין, ער פארט אין די קאנטרי, ער איז אונטערוועגנס צו די קאנטרי, יעצט האט ער נישט קיין וואסער, אויב ביז א פרסה, גייט זיין א געז סטעישן ווי ער קען זיך אפשטעלן און דארט גייט ער האבן וואסער האט ער א חיוב צו פארן ווייטער אבער אויב דארף ער ארויסגיין פון זיין וועג איז מער פון א פרסה דארף ער נישט גיין אבער ווייניגער פון א פרסה יא וואס חז"ל האבן אזוי אוועק געשטעלט דעם גדר כ'ווייס נישט כ'דארף נאכקוקן פונקטליך כ'האב נישט נאכגעקוקט די שאלה איז. אז א מענטש זיצט אינדערהיים, איז אוודאי האט עס א דין, לאמיר זען קודם די לשון הגמרא, והני מילי לקמיה אבל לאחוריה צוריקצוגיין, איז אפילו מיל אינו חוזר, איז אפילו א מיל דארף ער נישט צוריקגיין, און ומינה פון דעם איז געדרינגען א מיל הוא דאינו חוזר הא פחות ממיל חוזר, אין אנדערע ווערטער, ווייניגער ווי א מיל דארף איך אייביג גיין, בלי נדר מארגן וועל איך ברענגען די שיעורים לויט וויאזוי עס איז היינט, וואס מיל און פרסה מיינט היינט, אקבנין, יעצט וועלן מיר רעדן גמרא שפראך, מיל. ביז פחות ממיל דארף א מענטש אייביג צוריק גיין, אויב אויב ס'איז אויף זיין וועג דארף ער גיין עד פרסה, מער פון עד פרסה איז ער נישט מחיוב צו ווארטן, איז אזוי וואס טוט זיך א מענטש זיצט אינדערהיים און ער האט נישט קיין וואסער, זיין הויז איז ליידיג, די די די די שטאט האט אים אפגעשפארט די וואסער, האט עס א דין אזוי ווי מאחוריה? ווייל די ווארט איז אלץ ארויסגיין פון דיין וועג, ארויסגיין פון דיין באקוועמליכקייט, איך וויל זיין אינדערהיים. אויב דארף איך יעצט גיין וואסער גיין זוכן וואסער איז אויך אז איך גיי ארויס פון ווי איך וויל זיין, ממילא ביז א מיל דארף א מענטש ארום גיין קלאפ אויב דארף שטעלט ער זיך דאווענען דארף ער ארום גיין קלאפן טירן ווער ס'האט וואסער. זאגט די הייליגע גמרא, הייבן אן א נייע משנה, די קומענדיגע גמרא פאר בערך אן עמוד, שמע, זעהט אויס קאמפליצירט, באט ס'איז נישט אזוי קאמפליצירט, ס'איז פשוט אסאך פרטים וואס די גמרא פיילט ארויף איינס אויפן צווייטן, מען דארף פשוט האלטן קאפ, באט בעצם ס'נישט קיין שווערע גמרא. זאגט די הייליגע גמרא הקורא את שמע, אז א מענטש האט געליינט קרישמע ולא השמיע לאזנו, ער האט נישט, ער האט עס געליינט אזוי שטיל אז ער האט נישט געקענט הערן זיין אייגענעם קול, איז יצא, האט ער יוצא געווען, אונז האבן שוין אויבן געהאט די מחלוקת, ר' יוסי אומר, ר' יוסי זאגט לא יצא, ביי קרישמע איז דא א נייע דין אז א מענטש דארף הערן וואס ער רעדט, קרא, א מענטש האט געליינט ולא דקדק באותיותיה, ער האט נישט מקפיד געווען ארויסצוזאגן קלאר זיינע ווערטער, רש"י רופט עס לפרשן יפה בשפתיו, איז רבי יוסי אומר יצא, רבי יהודה אומר לא יצא, רבי יהודה זאגט אז אז ער האט נישט יוצא געווען, הקורא למפרע, מ'האט שוין אויבן געהאט פארשידענע בריית'ס וואס האט געברענגט די הלכה, אונז האבן געהאט צוויי פשטים, אדער מיינט עס אז ער ליינט ווערטער צוריק צו וועג, ובשעריך ובשכבך ובקומך, בקיצור ער גייט אויף צוריק, אדער מיינט עס פסוקים און צוריק צו וועג איז לא יצא, האט ער נישט יוצא געווען, קרא וטעה, א מענטש האט געליינט און ער כאפט זיך אז ער האט געמאכט א טעות ביי א פסוק, איז יחזור למקום שטעה. איז ווי די ראשונים לערנען איז די הלכה פון קרא וטעה איז אן ענף פון די הלכה פון הקורא למפרע, כ'ליין, איך האלט אינמיטן והיה אם שמוע איך דערמאן מיך אז ביי וקשרתם לאות על ידך האב איך געמאכט א טעות קען איך נישט יעצט גיין משלים זיין די פסוק פון וקשרתם לאות על ידך ווייל ס'קומט אויס אז איך ליין עס למפרע איך זאג קודם והיה אם שמוע נאכדעם זאג איך יעצט וקשרתם דארף איך צוריק גיין צו וקשרתם און פון דארט גיין ווייטער כסדרן. צו עוואוידן די פראבלעם פון זיין א קורא למפרע. אזוי זעט אויס. נאך איין נקודה וואס שטייט אין תוס' אז די גמרא גייט א גאנצע צייט זיך מייחס זיין אז די רישא פון אונזער משנה ולא השמיע לאזנו יצא אז מען האט יא יוצא געווען קרישמע אפילו איך האב נישט געהערט מיין אייגן קול אז דאס איז רבי יהודה איי אין די משנה אליין שטייט עס נישט דער עולם זעט הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ס'שטייט נישט ווער ס'זאגט עס זאגט שוין תוס' אז מדס אז. מדסיפא רבי יהודה פון די צוויי אנדערע מחלוקת'ן אין די סיפא זעהט מען אז די בר פלוגתא צו רבי יוסי איז אלץ רבי יהודה און איך זאג אז די רישא איז די בר פלוגתא צו רבי יוסי איז אויך רבי יהודה. זאגט די הייליגע גמרא מאי טעמא דרבי יוסי וואס איז די טעם פון רבי יוסי וואס פאדערט אז א מענטש דארף הערן ווי ער ליינט קריאת שמע משום דכתיב שמע השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך א מענטש זאל זיך קענען הערן אונז האבן שוין געהאט אויבן תנא קמא סבר תנא קמא לערנט שמע בכל לשון שאתה שומע. אז אין סיי וועלכע לשון אז קרישמע קען איז נאמר בכל לשון האט ער א אנדערע דרש פון די ווארט שמע, בלייבט עס נישט ליידיג ארויסצולערנען אז השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך ורבי יוסי תרתי שמע מינה, רבי יוסי איז מסכים צו די הלכה אז שמע בכל לשון שאתה שומע, ער לערנט נאר אז שמע קען מען ארויסלערנען צוויי ילפות'ן, אונז האבן שוין אויבן געהאט. אויב דער עולם געדענקט פון די לימוד ובלכתך בדרך איז הלל הלל לערנט ארויס דערפון צוויי הלכות, איינס א עוסק במצוה פטור ממצוה, אדער אויף א חתן, כ'געדענק נישט יעצט אויסענווענדיג, אדער און אויך לערנט ארויס ובלכתך בדרך אז כל אדם קורא כדרכו, אז א מענטש קען ליינען קרישמע סיי וועלכע פאזישן ער איז צו ער קומט צו ער גייט, און זעט מען אמאל אזא מין זאך, ס'דא א, אז חז"ל האבן א וועג פון דרש'נען פסוקים אויף צוויי זאכן, אז ס'נישט קיין סתירה אז איך נעם ארויס צוויי זאכן אויב איך נעם עס ארויס פשוט פון די משמעות בדרך מיינט איך אויף מיין רגילות אויף מיין וועג וויאזוי איך גיי און דא אויך שמע ס'מיינט ער טייטשט עס פשוט ווערטערליך אז ס'מיינט השמע לאזניך תנן התם די גמרא גייט יעצט ברענגען דריי אדער פיר פלעצער ווי איך האב די זעלבע שאלה וואס הייסט איך האב די זעלבע שאלה ס'איז דא א חיוב אמירה איך דארף זאגן א געוויסע זאך און איך גיי יעצט האבן די שאלה צו דארף איך הערן דאס וואס איך זאג. אדער איך דארף נישט הערן? אויב גיי איך טרעפן א מחלוקת, גייט די גמרא פרובירן ציען א פאראלעל צו אונזער מחלוקת, צי ס'איז די זעלבע שיטה, צי ס'איז נישט די זעלבע שיטה, צי מ'קען עסטעבלישן א דריטע שיטה, דאס איז די יסוד ארום וואס די סוגיא דרייט זיך, און לאמיר זען וויאזוי אונז קען מיר עס מסדר זיין. תנן התם, די ערשטע שאלה גייט זיין לגבי א חרש. נארמאל ווען אונז לערן מיר אז הלכות וועגן א חרש, רעדט מען א חרש וואס איז אינו מדבר ואינו שומע, האט א דין שוטה. האט א דין שוטה איז ער פטור מכל המצוות האמורות בתורה און עט מען אלץ טרעפן חוץ מחרש שוטה וקטן דא רעדט מען א אנדערע סארט חרש דא רעדט מען חרש המדבר איי געס אז עט אמאל יא געקענט הערן האט ער זיך אויסגעלערנט וויאזוי צו רעדן ואינו שומע ער הערט נישט אין אנדערע ווערטער ער האט אונזער פראבלעם אז ווען ער גייט ליינען קרישמע אדער ווען ער גייט טון אנדערע מצוות איז דא א דין אמירה גייט ער זיך נישט קענען הערן אבער מצד זיין עצם אלס זיין גברא איז ער א מענטש וואס איז מחויב מיט אלע מצוות, תנן התם, אונז האבן געלערנט חרש המדבר, ואינו שומע ער רעדט אבער ער הערט נישט לא יתרום זאל ער נישט לכתחילה גיין תורם זיין תרומה, פארוואס ווייל עס איז דא א דין ברכה, און די ברכה זאגט אונז, און די ברכה איז א חיוב מדרבנן, ווען א מענטש איז תורם תרומה דארף ער מאכן א ברכה, אז ער הערט נישט איז זיין ברכה פראבלעמאטיש, פארוואס ווייל די תנא לערנט לכתחילה דארף מען זיך הערן ואם תרם, אויב האט ער יא. געמאכט תורם געווען תרומה תרומתו תרומה הגם אז ער איז נישט יוצא געווען די ברכה אבער די ברכה איז א דין דרבנן וואס איך דארף האבן בשעת איך מאך תרומה נישט דאס איז די דין תרומה די דין תרומה איז די הפרשה יא ממילא אוודאי אז איך מאך די הפרשה און דער חרש האט נישט קיין דין ווי א שוטה וקטן סתם א חרש איז אוודאי זיין הפרשה האט א דין הפרשה די ברכה איז פראבלעמאטיש און וועגן דעם זאג איך לכתחילה זאל ער נישט גיין תורם זיין. פארוואס? ווייל ער קען נישט מאכן קיין ברכה. מאן תנא חרש המדבר, ואינו שומע דיעבד אין לכתחילה לא, סאו, למעשה קומען אונז דא מיט א נייע דימענשאן, אז א מענטש וואס קען זיך נישט הערן, איז דיעבד אין, בדיעבד אויב האט ער געטון וואס ער האט צו טון, ער האט געמאכט די הפרשה, איז האט, איז עס חל. לכתחילה לא, איז ווי וועם גייט שטימען די שיטה? איז די גמרא גייט פרובירן פארשידענע ענגעלס, אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט רבי יוסי, דאס גייט זייער שיין שטימען מיט אונזער רבי יוסי דתנן אונז האבן געלערנט אונזער משנה הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר לא יצא, פשט איז ווען ס'קומט צו קרישמע זאגט רבי יוסי אז ס'איז ממש מעכב און די מענטש וואס הערט זיך נישט און און אדער ווייל ער האט זיך פשוט נישט געהערט אדער ווייל ער קען זיך נישט הערן ווען ער ליינט קרישמע איז לא יצא. איז טענה'ט יעצט די גמרא עד כאן לא קאמר ר' יוסי עד כאן לא קאמר ר' יוסי לא יצא אלא גבי קרישמע דאורייתא לגבי קרישמע איז אוודאי לא יצא ווייל אז ער האט זיך נישט געהערט און ער האט זיין אמירה איז נישט געווען קיין אויסגעהאלטענע אמירה האט ער נישט יוצא געווען אבל תרומה משום ברכה תרומה די סיבה וואס ער דארף זיך הערן איז ווייל ס'איז דא א דין ברכה ברכה דרבנן די ברכה איז נאר א דין דרבנן ולא בברכה תליא מילתא ס'איז נישט מעכב בעצם די הפרשה אין קרישמע איז די אמירה די מצוה אין אנדערע ווערטער אזוי און ביי קרישמע איז די אמירה דאס איז די הפרשה, ס'איז נישטא דא קיין צוויי דינים, יא די דאורייתא'דיגע דין ער זאל זאגן, ס'איז נישט א ברכה אויף עפעס, מילא וויל די גמרא טענה'ן אז רבי יוסי, רבי יוסי, אין אנדערע ווערטער רבי יוסי איז קאנסיסטענט, אן אמירה ווען יענער הערט זיך נישט הייסט נישט קיין אמירה, יא, וואס זענען די ריפערקאשענס פון די יסוד אז אמירה וואס א מענטש הערט נישט הייסט נישט קיין אמירה, לגבי קרישמע איז עס מעכב. איך האב נישט קיין אמירת קרישמע. לגבי תרומה שאפט עס א דין דיעבד ווען איך האב נישט די ברכה. אבער אוודאי קען די הפרשה זיין א גוטע הפרשה. אזוי לערנט די גמרא יעצט. זאגט די גמרא ס'איז נישט מוכרח וממאי דרבי יוסי ס'איז בכלל נישט מוכרח צו זאגן אז די מעשה דארט פון חרש המדבר איז לויט רבי יוסי דילמא רבי יהודה און מ'קען פונקט אזוי זאגן ס'איז רבי יהודה. כ'קען דא שוין זאגן ואמר גבי קרישמע נמי דיעבד אין לכתחילה לא. ווער זאגט דיך אז רבי יהודה אין אונזער משנה וואס זאגט הקורא שמע ולא השמיע לאזנו יצא מיינט אז ס'איז לכתחילה אזוי? אפשר לערנט רבי יהודה אויך אז ס'איז נאר א בדיעבד? אויב האט ער געליינט קרישמע און ער האט זיך נישט געהערט האט ער יא יוצא געווען, מילא שטימט יעצט איינמאל איך זאג אז רבי יהודה לערנט נאר אז בדיעבד האב איך יוצא געווען, וועל איך נוצן די זעלבע רבי יהודה לגבי די דין תרומה אז בדיעבד אויב האב איך. האב איך געמאכט הפרשה, עס קען זיין אביסל וועט זיך עס טוישן ווייל דא וועל איך האבן דאך יא יוצא זיין אפילו די ברכה בדיעבד. כאפסט? איינמאל ער זאגט לגבי קרישמע, סאו עס קען זיין דאס איז די קנייטש. על כל פנים אלס איינזעצן שיטות, קען איך דאך זאגן אונזער משנה איז א דיעבד, און יענע משנה איז אויך א דיעבד און עס איז רבי יהודה. תדע, גייט יעצט די גמרא ברענגען א ראיה אז מ'קען, א ראיה אז ס'איז גאר משמע פון אונזער משנה אז רבי יהודה לערנט א בדיעבד'יגע דין נישט קיין לכתחילה'דיגע דין דקתני הקורא אז א מענטש האט געליינט וואס מיינט הקורא דיעבד אין לכתחילה לא זאגט די גמרא דאס איז נישט קיין ראיה אמרי האי דקתני הקורא קיצור ס'איז נישט קיין ראיה כ'דארף, כ'מוז נישט אזוי לערנען אז האי דקתני הקורא דאס וואס די משנה זאגט הקורא איז להודיעך כחו דרבי יוסי דאמר דיעבד נמי לא. פשט איז אז איך קען נאך אלץ לערנען, רבי יהודה לערנט אז אפילו לכתחילה מעג איך ליינען קרישמע ווען ס'איז לא השמיע לאזנו, דאס וואס די משנה זאגט הקורא איז להודיעך כחו דרבי יוסי, וואס רבי יוסי זאגט לא יצא, זאלסט נישט מיינען לא יצא פון רבי יוסי מיינט לכתחילה נאר הקורא, אפילו ווען א מענטש איז שוין א מצב פון א בדיעבד. און ער האט אזוי געליינט קרישמע לערנט נאך אלץ רבי יוסי אז לא יצא אפילו בדיעבד לא יצא ווי די גמרא איז יעצט געבליבן, די גמרא איז נישט געווען קאמפארטעבל צו לערנען אז די משנה פון חרש המדבר גייט ווי רבי יהודה, ווייל די גמרא איז מער קאמפארטעבל צו לערנען אין אונזער משנה אז רבי יהודה גייט לערנען אז אפילו לכתחילה קען א מענטש יוצא זיין ווען ס'לא השמיע לאוזנו, זאגט יעצט די גמרא אזוי. במאי אוקימתא כרבי יוסי, ווי דו האסט יעצט אוועקגעשטעלט איז די משנה פון חרש המדבר, וואס דארט בדיעבד אין לכתחילה לא, איז רבי יוסי, ואלא הא דתניא, איך וועל דיר ברענגען נאך א ברייתא, לא יברך אדם ברכת המזון בלבו, א מענטש זאל נישט בענטשן, ווען עס קומט צו בענטשן, ס'איז גראדע אינטערעסאנט, איך האב עס, איינער האט מיר עס אמאל געוויזן אלס בחור, אז אין שולחן ערוך, ווען, שולחן ערוך האט אלס א טייטל, יא, אז דא גייט מען לערנען די און די הלכות, ובו זיין סעיפים, יא. סאו ווען סקומט צו ברכת המזון שטייט האיך לברך בקול רם ובו וואטעווער וויפיל סעיפים סאיז, סאו איך האב געזען אז וואך מיינט אז שולחן ערוך איז פרום אז בקול רם מיינט צו זאגן אז ווען מבענטשט אזוי ווי חדר בעט מען יעדער איינער זאל בענטשן הויעך באט די תירוץ איז דא דינים פון בקול רם אז פשוט אז א מענטש דארף זיך הערן לכתחילה דארף זיך א מענטש הערן זיין בענטשן לא יברך אדם ברכת המזון בלבו בלבו מיינט נישט דא מטראכט. ווייל ווייל דאס איז נישט קיין מ'רעדט די שמועס אונזער שמועס איז נישט קיין שמועס פון הרהור כדיבור דמי ס'איז דא סוגיות אין שס וואס רעדן פון דעם באט ווען אונז רעדן פון בלבו זאגט רש"י קלאר אז מ'רעדט דא פון לא השמיע לאוזנו לא יברך אדם ברכת המזון בלבו אפילו ער זאגט די ווערטער אבער ער האט זיך נישט געהערט איז לכתחילה זאל א מענטש נישט בענטשן אויף אזא וועג ואם בירך אויב א מענטש האט יא געבענטשט אזוי איז יצא. האט ער יא יוצא געווען? פרעגט די גמרא מני לא ר' יוסי ולא ר' יהודה, לויט ווי אונז האבן יעצט אוועקגעשטעלט אז די משנה פון חרש המדבר איז ר' יוסי, בלייב איך דא קרח מכאן וקרח מכאן, כ'האב נישט קיין שום מאן דאמר ווי וועם די ברייתא וועט שטימען, דאי ר' יהודה אמר לכתחילה נמי יצא, אין אונזער משנה זאגט ר' יהודה אפילו ווען איך רעד פון א דאורייתא פון קרישמע אז איך קען לכתחילה ליינען ווען ס'איז לא השמיע, סאו ר' יהודה איז אוט אוו די קוועסטשן, ר' יהודה קען נישט שטימען. מיט די ברייתא וואס זאגט אז לכתחילה לא יברך אדם ברכת המזון. אי רבי יוסי. אי רבי יוסי, אויב דו וועסט עס איינזעצן רבי יוסי דיעבד נמי לא. רבי יוסי לערנט דאך אז אפילו בדיעבד וועט מען נישט קענען בענטשן אויף א וועג וואס איך קען מיך נישט הערן פארוואס ווייל נאר ביי דרבנן ביי חרש המדבר דארט זאגט רבי יוסי אז. א מענטש מוז זיך נישט הערן ווייל די ברכה איז נישט מעכב די ברכה איז דרבנן, איך קען נאך אלץ זאגן אז די הפרשה איז א הפרשה, אבער יעצט ווען איך רעד אין א דאורייתא וואס די גאנצע חפצא פון די מצוה איז די אמירה, דאס וועט רבי יוסי לערנען אזוי ווי קרישמע אז אפילו בדיעבד איז עס מעכב, ממילא האב איך נישט צו וועם איינצוזעצן די ברייתא פון לא יברך אדם ברכת המזון אז ס'איז נאר א לכתחילה'דיגע דין. מילא דרייט די גמרא צוריק, אלא מאי רבי יהודה, איז דיעבד אין לכתחילה לא, לאמיר עס צאמנעמען, די ברייתא פון לא יברך אדם ברכת המזון, אז אפילו ביי דאורייתא איז דא א דין דיעבד און א דין לכתחילה וועט זיין ווי רבי יהודה, און אונזער משנה העט מען ווייטער צוריק איינזעצן אז הקורא, אז ס'איז נאר בדיעבד וועט רבי יהודה מסכים זיין אז מ'מעג ליינען קריאת שמע. אז מען מעג ליינען קריאת שמע אהן השמיע לאזנו, וואס טוט זיך מיטן אנוס פון חירש המדבר? חירש המדבר עט לכאורה אויך זיין רבי יהודה, ווייל דארט האב איך אויך א דין פון בדיעבד און לכתחילה, און ס'נישט, און די גמרא מאכט נישט יעצט קיין חילוק צווישן קיין דאורייתא קיין דרבנן, אזוי די תוס' הרא"ש, אויב איך דענק גוט. גייען מיר ווייטער. די גמרא גייט יעצט ברענגען א נייע עלעמענט צו די שמועס, וואס דאס גייט אביסל צעווארפן אונזערע קארטן. אונז האמיר אלע זייער שיין מסדר געווען אז וואס? אונז האמיר ארויסגענומען די לכתחילה. אונז האמיר, אונז האמיר, יא? אונז האמיר ערעדיקעיטעד די לכתחילה. לויט ווי אונז רעד מיר יעצט איז אלעס בדיעבד. הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא לויט רבי יהודה. איז בדיעבד, חירש המדבר איז בדיעבד רבי יהודה, לא יברך איז בדיעבד רבי יהודה, רבי יוסי, רבי יוסי לערנט קיינמאל לא יצא אפילו בדיעבד, קיין לכתחילה איז נישט דא. כ'ברענג דיר יעצט א נייע עלעמענט צו די שמועס, כ'גיי דיר ברענגען א ברייתא וואס שטעלט אוועק א לכתחילה, און איינמאל כ'האב געזאגט ס'נישט דא קיין לכתחילה, נישט לויט רבי יהודה און נישט לויט רבי יוסי, ווער איז די ברייתא? אלא הא דתני רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי, חירש המדבר, ואינו שומע תורם לכתחילה. די זעלבע פאל ווי אויבן פון חירש המדבר, וואס דארט האב איך דיר געזאגט בדיעבד אין לכתחילה לא, האב איך יעצט א מאן דאמר וואס זאגט אז חירש המדבר ואינו שומע את תורם לכתחילה. עט ער יוצא זיין אפילו מצד זיין ברכה, עט ער יוצא זיין אפילו ער הערט נישט, וואס טו איך מיט דעם? ווער איז דאס? נישט קיין רבי יהודה, ס'נישט קיין רבי יוסי, ווי גייט מען דא ווייטער? מני לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, אי רבי יהודה איז לויט ווי דו האסט יעצט איינגעזעצט, הא אמר דיעבד אין לכתחילה לא. איז דער רבי יהודה ער נישט קיין ער איז נישט קיין ער איז נישט קיין בעל לכתחילה ער איז ער איז נישט די מאן דאמר פון לכתחילה אי רבי יוסי דאך זיכער נישט הא אמר דיעבד נמי לא גייט אונז די גמרא קארווען א דריטע שיטה אונז מוז מיר ווייל אונז האבן יעצט געטראפן א לכתחילה מוזן מיר יעצט עסטעבלישן אז ס'איז דא דא א דריטע מאן דאמר וואס ער איז די מאן דאמר פון לכתחילה און אונז גיימער ווייטער פרעזערוון רבי יהודה איז די בדיעבד אזוי מיין איך יא רבי יהודה איז בדיעבד, רבי יוסי איז אפילו בדיעבד נמי לא, און א דריטע שיטה גייט יעצט זיין די לכתחילה אז מען קען יוצא זיין אפילו לא השמיע לאזנו. אלא לעולם רבי יהודה, די גמרא בלייבט ווייטער, די גמרא פאלט אפ אז רבי יהודה איז ואפילו לכתחילה נמי אז יא. רבי יהודה ואפילו לכתחילה נמי רבי יהודה לערנט בעצם אז אפילו לכתחילה פאדערט זיך נישט קיין השמיע לאוזנו אין אנדערע ווערטער אונז פליפ מיר יעצט אונזער משנה נאכאמאל הקורא שמע ולא השמיע לאוזנו גייט זיין רבי יהודה וואס ער זאגט אז ס'איז יצא גייט זיין אפילו לכתחילה שטימט? און פארשטייט זיך אז די לעצטע הלכה פון חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה איז נאכאמאל רבי יהודה שטימט? לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך, דאס גייט זיין די בדיעבד שיטה, דאס דאס איז א נייע שיטה, און ווער איז דאס? ולא קשיא הא דידיה הא דרביה, ס'דא ס'דא רבי יהודה און ס'דא און ס'דא ס'דא רבי יהודה און ס'דא רבי יהודה'ס רבי, און די שיטה פון בדיעבד אין לכתחילה לא דאס איז רבי דאס איז רבי יהודה'ס רבי, דתנן, אונז האמיר געלערנט אין א משנה, רבי יהודה אומר משום רבי אלעזר בן עזריה, זיין רבי רבי אלעזר בן עזריה הקורא את שמע, צריך שישמיע לאוזנו, לכתחילה. זאל ער הערן, שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, איז לאמיר זיך דא שטעלן א מינוט לאמיר עס צאם נעמען, אונז האמיר וואס אונז האמיר קלאר איז אז אז די רבי פון רבי יהודה דאס איז רבי אלעזר בן עזריה זאגט צריך, צריך שישמיע לאוזנו מיינט לכתחילה דארף איך עס, שטימט? איז וואס איך טוה יעצט איז די איז די מיש איז די ברייתא פון לא יברך אדם ברכת המזון וואס איז אויך נאר א לכתחילה'דיגע דין אז לכתחילה זאל א מענטש ארויסזאגן גייט זיין די רבי ווייל ער איז די בעל הלכתחילה שטימט? חרש המדבר וואס איז אויך א די ערשטע חרש המדבר וואס איז אויך נאר א לכתחילה'דיגע דין טעכניקלי וואלט איך עס געקענט ארויפווארפן אויף זיין רבי למעשה איז רשי טייטש אז דאס גייט ווייטער זיין רבי יוסי, די גמרא האט דאך געהאט א גאנצע חשבון אז רבי יוסי קען לערנען אז נאר ביי דאורייתא דארטן איז עס מעכב, אבער ביי דרבנן ולא בברכה תליא מילתא, פארוואס רש"י לערנט נישט אזוי פרעגט שוין די מהרש"א, איך ווייס נישט, איך ווייס נישט וואס די מהרש"א ענטפערט, על כל פנים, לאמיר געדענקן אז רש"י לערנט אז די ערשטע חרש המדבר גייט גיין לויט רבי יוסי, און וואס טוט זיך מיט רבי יהודה אליין, איז רבי יהודה ער לערנט לכתחילה, אין אנדערע ווערטער די ערשטע הלכה אין די משנה איז הקורא שמע ולא השמיע לאוזנו יצא, איז אפילו לכתחילה. דארף א מענטש נישט הערן. נו האמער געהאט די לעצטע חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, יענץ וועט ווייטער זיין רבי יהודה. סאו טו רעפ איט אפ, מ'וועט עס מאכן מורא'דיג שנעל, כ'על עס אראפפארן. וואס איז געווען אונזער ערשטע הלכה? הקורא שמע ולא השמיע לאוזנו יצא, דאס איז רבי יהודה. רבי יהודה לערנט לכתחילה, ווען נאר זיין רעב לערנט אז אפילו לכתחילה דארף איך נישט אויסהערן, ווייל זיין נאר זיין רבי מאכט די חילוקים צווישן כתחילה מיט דיעבד לא. חרש המדבר וואלט מען אונז געקענט איינזעצן ווי זיין רבי, ווייל ס'איז א חילוק צווישן לכתחילה און. און בדיעבד לא, למעשה האט עס רש"י געפאקט אויף רבי יוסי, ווייל אפילו רבי יוסי וואס לערנט אז אפילו בדיעבד לא יצא איז נאר לגבי דאורייתא, לגבי דרבנן וועט רבי יוסי מסכים זיין אז לכתחילה און א חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד. יעצט פאר מיר אראפ צו די הלכה פון בענטשן וואס איז ווייטער א חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד, יענץ וועט זיין זיין רבי ער איז דער מאן דאמר. וואס איז מחלק צווישן לכתחילה בדיעבד? ווען איך קום אן צו די לעצטע חרש המדבר, וואס אפילו לכתחילה בין איך תורם, דאס איז צוריק רבי יהודה פון די משנה, ווייל רבי יהודה לערנט אז אפילו לכתחילה איז הקורא שמע. איך מיין אז ס'שטימט. גייען מיר ווייטער. למעשה רוקט דא אריין די גמרא א נייע שיטה. אמר ליה ר' מאיר, הרי הוא אומר אשר אנכי מצוך היום על לבבך, אחר כוונת הלב, הן הן הדברים. ר' מאיר לערנט אז ס'נישט דא קיין דין פון השמיע לאוזנו. פסוק אשר אנכי מצוך היום, לערן איך ארויס אז אחר כוונת הלב הן הן הדברים, ווילאנג איך האב געזאגט די ווערטער און געטראכט די טייטש בין איך גוט. פשט איז די גמרא האט יעצט מחדש געווען א נייע שיטה פון אז אפילו לכתחילה, איך האב שוין וועם צו דאמפן דעם לכתחילה ר' מאיר, איך האב יעצט א נייע ר' מאיר וואס ער זאגט אז אפילו לכתחילה פאדערט זיך נישט, אפילו לכתחילה פאדערט זיך נישט קיין השמיע לאוזנו, דארף איך שוין נישט זאגן אז רבי יהודה ער ער איז דער וואס לערנט, קען איך אלעס יעצט טוישן, איך קען זאגן רבי יהודה לערנט אזוי ווי זיין רבי, השתא דאתית להכי אפילו תימא רבי יהודה כרביה סבירא ליה וואס זיין רבי איז רבי אלעזר בן עזריה ער איז דער וואס מאכט א חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד, איך קען זאגן רבי יהודה לערנט ווי זיין רבי אין אנדערע ווערטער אין אונזער משנה הקורא את שמע איז נא איז יא נאר לכתחילה אין און בדיעבד לא, אדער פארקערט לכתחילה לא ובדיעבד אין. אה, איך האב געהאט פארשידענע פלעצער, למשל איך האב געהאט חרש המדבר תורם לכתחילה, דאס וויל איך ארויף לייגן אויף ר' מאיר. אפילו תימא רבי יהודה כרביה סבירא ליה ולא קשיא הא ר' מאיר הא רבי יהודה, כ'מיין די חשבון שטימט, ווער ס'איז צומישט נאכן שיעור וועל איך נאכאמאל פרובירן איבערגיין און אלעס וועט זיין קלאר. יעצט קומט א גמרא וואס איז א שטיקל חזרה אויף אונזער סוגיא ביז יעצט. די גמרא הייבט נאר פשוט אן פון א אנדערע פלאץ. כ'גיי ברענגען א אנדערע הלכה ווי כ'האב די שאלה צו כ'דארף זיין השמיע אדער נישט, און כ'גיי נאכאמאל דורכגיין, שטימט יא, שטימט נישט, לאמיר זען. תנן התם האבן צאמגעלערנט אין א משנה הכל כשרים לקרות את המגילה, יעדער איינער קען ליינען קריאת שמע, אנטשולדיגטס, יעדער איינער קען ליינען די מגילה פאר א ציבור, יעדער איינער קען יוצא זיין, חוץ מחרש שוטה וקטן, חרש שוטה וקטן איז אזוי ווי אין כל התורה כולה איז דא א הלכה אז א חרש און שוטה זענען פטור פון אלע מצוות און איינער וואס איז פטור פון אלע מצוות קען נישט מוציא זיין אנדערע רבי יהודה מכשיר בקטן רבי יהודה איז יא מכשיר בקטן און ווי ס'קומט אויס דארטן אין די סוגיא איך מיין תוס' דערמאנט עס דא אביסל איז די מחלוקת איז אזוי מ'רעדט פון א קטן שהגיע לחינוך א קטן שהגיע לחינוך איז מדרבנן איז מחיוב מיט אלע מצוות איז מחיוב מיט אלע מצוות מחיוב בקריאת המגילה מילא, תנא קמא לערנט איינמאל מדרבנן איז ער מחיוב, גאנץ קריאת המגילה איז א דרבנן, זאל ער, מילא קען ער גיין מוציא זיין, די, כ'מיין רבי יהודה מכשיר בקטן דאס וועט זיין רבי יהודה. תנא קמא לערנט אז ניין ס'איז דא א הלכה פון תרי דרבנן, אז למעשה איז זיין חיוב איז צוזאמענגעשטעלט פון תרי דרבנן'ס, איינס די חיוב פון קריאת המגילה, און צוויי די דרבנן'דיגע חיוב פון חינוך, מה שאין כן דער גדול וואס וויל יוצא זיין פון אים, ער האט נאר חד דרבנן, און א תרי דרבנן קען נישט מוציא זיין א חד דרבנן, דאס איז די מחלוקת דא. גיימער ווייטער. למעשה מאן תנא חירש דיעבד נמי לא ווער איז דער תנא וואס לערנט אז אז אז א חירש כ'ווייס נישט פארוואס באט די גמרא נעמט אן אז דער חירש דא איז אויך אזא סארט חירש וואס איז א מדבר ואינו שומע, פארוואס קען מען נישט זאגן, אפשר וועט די גמרא באלד, כ'דענק שוין נישט, פארלוירן חשבון, לאמיר זען, על כל פנים ווי ס'זעט יעצט אויס איז די, פרעגט די גמרא, מאן תנא חירש דיעבד נמי לא, אז רעדט מען פון אזא מין חירש פון אונזער שמועס פון א מדבר ואינו שומע, מיט דעם אלעם שטייט אז. אז ער קען נישט יוצא זיין אפילו בדיעבד, פארוואס? ווייל מ'שטעלט אים צוזאם מיט שוטה, יעדער איינער פארשטייט אז א שוטה ס'איז נישט לכתחילה אדער בדיעבד, א שוטה איז נישט יוצא, ער קען נישט מוצא זיין א צווייטן. אמר רב מתנה ר' יוסי, די משנה אין מסכת מגילה גייט שטימען מיט ר' יוסי דתנן הקורא שמע ולא השמיע לאזנו, יצא דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר לא יצא. מילא.

סלקא דעתך דקתני חירש דומיא דשוטה וקטן מה שוטה וקטן דיעבד נמי לא אף חירש דיעבד נמי לא די גמרא זאגט א ניין אונזער משנה וויל איך נישט לערנען אויף א וועג אז ס'נאר א לכתחילה'דיגע דין וואס ס'דא אנדערע הלכות אין די משנה וואס דארטן איז זיכער אז ס'איז אפילו בדיעבד א פראבלעם זאגט די גמרא ווער זאגט דילמא הא כדאיתא והא כדאיתא איך קען צוטיילן אונזער משנה אז הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחירש לכתחילה ושוטה וקטן אפילו בדיעבד ס'איז בכלל נישט מוכרח אז שטייט נאר איין הלכה אין א משנה.

ער איז דער וואס האט אויך געלערנט די רישא און וואס דען דא פעלט ווערטער וועסטו זען אז רבי יהודה מכשיר בקטן איז פשוט א פירוש אויף דאס וואס ער האט געזאגט אין די רישא דילמא כולה רבי יהודה ותרי גווני קטן וחסורי מחסרא והכי קתני הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחירש שוטה וקטן במה דברים אמורים בקטן שלא הגיע לחינוך א קטן וואס איז שלא הגיע לחינוך דארטן איז עס טאקע מעכב אפילו בדיעבד און דארט האט ער א דין אזוי ווי חירש שוטה אבל קטן שהגיע לחינוך אפילו לכתחילה כשר דברי רבי יהודה, שרבי יהודה מכשיר בקטן און געוואלדיג. און אין אנדערע ווערטער, אז איינמאל איך לערן אזוי, אז ס'איז אלעס רבי יהודה, וועל איך איינזעצן אז די פראבלעם פון רבי יהודה ביי חירש איז נאר לכתחילה, יא? און אונזער משנה וועט מען אויך מוזן אזוי לערנען. אז דאס וואס ער זאגט הקורא איז נאר לכתחילה אבער בדיעבד קען מען יא יוצא זיין זאגט די גמרא יעצט ווייטער במאי אוקימתא כרבי יהודה ודיעבד אין לכתחילה לא איז האב איך יעצט געמאכט דעם חשבון אז רגע איך זעץ איין חוץ מחירש שוטה וקטן מוז זיין אז ס'נאר א לכתחילה'דיגע פראבלעם אז ס'נאר א לכתחילה'דיגע פראבלעם דארף איך טוישן פשט אין אונזער משנה פון הקורא שמע אז ס'אויך נאר בדיעבד אבער לכתחילה זאל עס א מענטש נישט טון אלא הא דתני רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי. חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, מני לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, איז האבן מיר שוין נישט קיין רבי יהודה וואס לערנט אז מען מעג לכתחילה ליינען קריאת שמע ווען איך הער נישט, וואס גיי איך טון מיט די הלכה פון חירש המדבר וואס האבן מיר שוין אויבן אויך געהאט, וואס דארט האב איך א מאן דאמר וואס זאגט קלאר אז אפילו לכתחילה קען איך גיין תורם זיין אפילו איך הער נישט די ברכה, אי רבי יהודה דיעבד אין לכתחילה לא אי רבי יוסי דיעבד נמי לא, האב איך עס נישט מיט וועם ארויפצופאקן דרייט אונז די גמרא צוריק. אלא מאי רבי יהודה וועט מען איינזעצן די שיטה אזוי רבי יהודה אפילו לכתחילה נמי און רבי יהודה לערנט אז אפילו לכתחילה נמי דארף איך נישט זיין קיין דארף איך נישט זיין קיין שמיעה און דעם שטייט אין אונזער משנה הקורא שמע מיינט אפילו לכתחילה דאס וואס כ'האב דא א משנה וואס זאגט חוץ מחרש שוטה וקטן עט זיין רבי יוסי און אפילו בדיעבד עט מען נישט יוצא זיין אלא הא דתניא איך ברענג דיך נאך א ברייתא לא יברך אדם ברכת המזון בלבו.

לעולם רבי יהודה דאס די נייע הלכה וואס איך האב דיר יעצט געזאגט פון תורם פון פון פון חרש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה וועט זיין רבי יהודה ואפילו לכתחילה נמי אין אונזער משנה וועט ער אויך לערנען אז לכתחילה מעג איך ליינען ולא קשיא הא דידיה הא דרביה דארט ווי איך טרעף אז ס'דא א הלכה פון בדיעבד למשל ביי ברכת המזון פון לא יברך אדם איז דאס וועט זיין זיין רבי, וואס איז זיין רבי דער וואס מאכט א חילוק צווישן בדיעבד און לכתחילה? ווי זעה איך עס דתנן מ'האט געלערנט א ברייתא אמר רבי יהודה משום ר' שמעון בן אלעזר בן ר' אלעזר בן עזריה הקורא שמע א מענטש האט געליינט קריאת שמע צריך לכתחילה שישמיע לאזנו שנאמר שמע ישראל אז זעט מען אז זיין רבי לערנט אז ס'איז דא א חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד איבעראל ווי איך זעה א חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד וועל איך ארויפלייגן אויף זיין רבי און ר' יהודה אליין ער לערנט אפילו לכתחילה אזוי ווי אין אונזער משנה אז הקורא שמע אפילו לכתחילה איז יוצא. אמר ליה ר' מאיר גייען מיר אונז ווייטער מיט די ברייתא, האט ר' מאיר צוריק געטענה'ט צו די רבי פון רבי יהודה צו רבי אלעזר בן עזריה, אדער האט זיך געטענה'ט מיט רבי יהודה וואס האט נאכגעזאגט פון רבי אלעזר בן עזריה, האט ער אים געזאגט הרי הוא אומר אשר אנכי מצוך היום על לבבך, אחר כוונת הלב הן הן הדברים אז אפילו לכתחילה איז נישט דא קיין דין פון צריך שישמיע לאזנו, השתא דאתית להכי אז ר' מאיר איז דער וואס לערנט אז אפילו לכתחילה איז אז אפילו לכתחילה פאדערט זיך נישט קיין שמיעה לאוזן. דארף איך שוין נישט זאגן אז רבי יהודה איז דער וואס לערנט אזוי, קען איך שוין זאגן אז אפילו תימא רבי יהודה כרביה סבירא ליה וואס זיין רבי מאכט די חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד, איי די אלע פלעצער וואו איך טרעף אפילו לכתחילה ולא קשיא, הא רבי יהודה הא רבי מאיר, איבעראל וואו איך טרעף אז ס'דא א דין לכתחילה אז ס'פאדערט זיך נישט קיין שמיעה לאוזן, דאס וועט זיין רבי מאיר וואס זאגט עס קלאר. זאגט די הייליגע גמרא אונז זעמיר שוין כמעט פערטיג, אמר רב חסדא אמר רב שילא הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה והלכה כרבי יהודה, וצריכא, אין אנדערע ווערטער, די הלכה איז ווי די רבי פון פון רבי אלעזר בן עזר, די רבי פון רבי יודא, וואס האט געמאכט דעם חילוק צווישן לכתחילה און בדיעבד, אז הקורא שמע, לכתחילה דארף מען אוודאי זיין משמיע לאוזנו, און בדיעבד נישט, און והלכה כרבי יודא זאגט ער אז די הלכה איז אזוי ווי אין אונזער משנה ווייטער אז הקורא, בדיעבד איז ער יוצא, וצריכא, איך דארף דיר עס זאגן אויף ביידע אופנים, און נאר אזוי זאלסטו פארשטיין וואס איך זאג דיר, איך דארף דיר זאגן סיי די הלכה איז ווי רבי יהודה, סיי די הלכה איז ווי זיין רבי, פארוואס דאי אשמעינן הלכה כרבי יהודה, הוה אמינא אפילו לכתחילה, יא, איך האב נישט קיין הכרח צו לערנען די ווערטער פון רבי יהודה אז ס'איז אז ס'איז דא א חילוק צווישן לכתחילה ובדיעבד, קא משמע לן, הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, וואס דארט שטייט לכאורה קלאר שצריך. וואס דארט שטייט לכאורה קלאר אז ס'איז דא א חילוק צווישן לכתחילה מיט בדיעבד, ואי אשמעינן הלכה כרבי יהודה שאמר משום רבי אלעזר בן עזריה, הוה אמינא וואלט איך מיך געקענט מדחיק זיין און זאגן צריך ואין לו תקנה אז א מענטש דארף עס טון און ס'איז נאך אלץ מעכב, און אנדערווייטער דווקא ווען איך זאג דיר ביידע באקומסטו די באלאנס קא משמע לן אז הלכה כרבי יהודה. אז פון דעם וואס איך זאג דיר סיי הלכה כרבי יהודה און סיי הלכה כרבי יהודה משום רבי אלעזר בן עזריה פארשטייסטו אז איך מיין דא עפעס א נואנסד הלכה אז אז ס'איז נישט מעכב בדיעבד נאר וואס דען לכתחילה אין און בדיעבד לא און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.